פלעגט מען איבערלאזן א שטיקעלע נישט געקאלכט, עס זאל זיין א זכר צום חורבן בית המקדש, און ביי אלע אנדערע געלעגנהייטן ווען עס איז געווען א גרויסע שמחה ביי אידן פלעגט מען דערמאנען חורבן ירושלים אדער אנדערע חורבנות, איז דעריבער וועט עץ מיר מוחל זיין ווען מיר וועלן היינטיגע געשעעניש היינטיגן אוונט וואס מיר זענען געקומען אויף א פרייליכע אויף א פרייליכן אוונט דערמאנען אויך א געשעעניש זייער א טרויעריגע וואס איז פארגעקומען נעכטן. אוריאל וויינריך דער געלערנטער פילאלאג, זייער א צוזאגנדיגער און א גרויסער טוער פאר דער אידישער שפראך, א פראפעסאר פון אין קאלאמביע און מחבר פון ווערק וואס האט זיין גאנץ יונג לעבן אוועקגעגעבן פאר דער אידישער שפראך פאר דער פארשונג פון אידיש

מיר וועלן דא קודם כל דערמאנען זיין אנדענק מיט אויפשטיין אויף א מינוט. און מיר וועלן פון דאנען איבערשיקן אונזער הארציגסטן מיטגעפיל צו זיין פאטער

ווי נאר מען האט זיך דערוואוסט ווען אז היטלער האט פארנומען עסטרייך, איז פארשטייט זיך האט עס געמאכט א גרויסע ווירקונג אויף אלע אידן פון דער וועלט, און גלאטשטיין איז דער ערשטער, אפשר דער ערשטער, איך בין נישט זיכער, אבער ער האט אנגעשריבן זייער א פיינעם און א רירנדיקן קינדערבוך וואס רופט זיך אן אמיל און קארל, איז א מעשה וועגן צוויי אינגלעך וואס האבן איבערגעלעבט די דאזיגע אכזריות'ן פון די דייטשן, און דערביי ווערט געשילדערט די אכזריות'ן איבער די אידן פון ווין. דאס איז נאך געוועזן, דאכט זיך מיר, אין נײַנצן אַכט און דרײַסיק אדער אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק, אלנפאלס, נאך פאר דעם גרויסן חורבן. גלאטשטיין איז איינער פון די פיינסטע אידישע דיכטערס, ער איז ער ער האט געשילדערט די אידן דעם פוילישן איד ווי א שטראלנדיגער איד און גלאטשטיין איז זייער און זייער דרייסט און מוטיג אין זיין פארטיידיקן די אידישע שפראך, אפילו פאר זיינע חברים, אפילו פאר זיינע נאנטע, אייב ער דערפילט אז ערגעצוואו האט מען עפעס בא'עוול'ט אדער באליידיגט די אידישע שפראך, איז ער זייער דרייסט און מוטיג דאס ארויסצוזאגן עפנטליך.

דער פיינער אנאליטיקער און פיינער אפשאצער פון אידישן שאפן, און מיר גיבן דאס ווארט דעם חבר מרדכי חסיד.

אויב אזוינע בויטן, אויב אזוינע גייסטיגע ריזן ווערן פארלוירן אין איר, אזוי האט אין זיין צארנדיגער פארביטערונג ביאליק באוויינט דעם גורל פון די אידישע גאונים וואס זוכן זייער טרוים צו רעאליזירן אין דעם אנדאנקבארן באדן אין אידישן תחום. אויף א מינוט האט מיך אויך פארכאפט אט דער פאטאס און די אין די פארביטערונג, ביים טראכטן וועגן לעבן און דערגרייכן פון יעקב גלאטשטיין, וועגן זיין לעבן אין דער יידישער וועלט און אין דער יידישער ליטעראטור. ווי טרוקן, שטייניק, האט זיך אויסגעדאכט, איז דער באדן,

הומארפולקייט און מיט מענטשליכער ליכטיגקייט, ווען ער ווערט פארשאטנט פון אומקום-שרעק, פון פארשוויגנהייט טיילווייז, און פון פאראיינזאמקייט אין אונזער שטיינערנעם דור. אבער בלויז א מינוט האט די שוואכקייט מיך פארכאפט. ווייל באלד האב איך דערפילט אז דאס איז ניט דער דרך פון גלאטשטיינען און עס איז ניט אין זיין כאראקטער פון אפשאצן אזוי דאס אידישע לעבן און די אויפגאבעס וואס א דיכטער און א טרוימער האט אין אט דעם לעבן. אין דער טיפער איינגעגלויבטקייט פון גלאטשטיינען אין אידישן מהות

גלאטשטעינס באנעמען די אידישע סיטואציע וואלט זיך אפשר געקענט בעסער אויסטייטשן מיט אט דער פראכטפולער אגדה, וואס אויף א פאראדאקסאלן אופן ברענגט זי ארויס אט וואס דער מענטש דארף זאגן און דארף פילן, אז לא נברא העולם אלא בשבילי. די וועלט איז נישט באשאפן געווארן נאר צוליב מיר. אין פלוג גענומען דוכט זיך אויס אז עס איז אן אולטרא שאוויניסטישער צוגאנג. סטייטש, וואס הייסט א מענטש וועט זאגן די וועלט איז באשאפן געווארן נאר צוליב מיר? אבער ווען דער מענטש וועט טאקע אזוי פילן מיט אלע זיינע רמח איברים וועט ער די וועלט אפהיטן ווי דאס אויג אין קאפ, ווייל אלעס אלעס אין דער וועלט איז מחויב אפגעהיט צו ווערן ווי עפעס אייגנס, ווי עפעס פערזענליכעס טייערס. אין אט דעם דוכט זיך ענגהארציגן צוגאנג ליגט מער זארג פאר דער וועלט און מער אחריות ווי אין אלע נעפלדיגע, צעיאכמערטע און צביעות'דיגע ליבשאפט-דערקלערונגען צו פרעמדע, וואס מען איז צוגלייך מבטל ווייל זיי זענען פרעמד. דאס געטרייע זוכן און אויסשעפן דאס אייגענע, ווייל עס ליגט אין דעם אזא ריזיגע ליבשאפט און א אפשיי אויך פאר דעם אנדערן,

אין דעם ייִדישן פּרדס. און אָט איז דער אופֿן, אויף וועלכן גלאַטשטיין פֿאָרמולירט עס, ווער ס'האָט געשטעלט דעם טראָפּ אויף וועלט, איך אויף ייִד. וועט מען אַ מאָל מאַכן תּיל־תּל פֿון מײַן ליד, ברענגען ראַיות, אַז איך בין געווען פּראָווינציעל און תּחומיק, ווייל כ'האב פארלוירן פון אויג דעם ברייטן גוי'אישן תחומיק. אבער האט ער דען דעם גוי'אישן ארומיק פארלוירן פון אויג? ער האט עס ניט געקענט פארלירן אפילו ווען ער וואלט עס געוואלט. ווייל דער גוי'אישער ארומיק האט אים ניט פארגעסן און נישט געלאזט צורו. און געדארפט האט גלאטשטיין די רו און אט די תחומיגע אפגעזונדערטקייט זיך צו פארשפילן מיט דעם כישוף פון אידישע ווערטער. אויך דא איז פאראן עפעס אור-אלטס אידישעס אין זיין גאנג. דער כביכול אליין זיצט דאך, לויט דער עדות-זאגן פון דער אגדה, און קרוינט צו קרוינען צו דעם אידישן אלף-בית. אין דעם מיסטישן זין פון די אותיות ברענט און פלאקערט ארויס א סיני'דיג ליכט. ביי גלאטשטיינען איז דא א באזונדערע אינטימקייט צווישן די ווערטער. זיי באגעגענען זיך אפשר צום אנהייב ווי פרעמדע, אדער אפגעפרעמדעטע, אבער זיי פארן זיך באלד צונויף און פארזיווגן זיך אין א נייס. פון דעם זיווג ווערט געבוירן דער קאנטראסט פון אמת'ן און דער אמת פון קאנטראסטן, פון דעם זיווג ווערן פאראייניגט סתירות און עס איז פאראן שפאנונג, אנגעלאדנקייט, בליצן און אויפלייכטונגען, עס איז פאראן דארט דאס געראנגל פון לעבן. און דאס איז זיכער ניט צופעליג. ס'איז נישט ערשט אין ברען פון שאפן ארויסגעבראכט און ארויסגעשפרונגען אין דעם שטראם פון געפילן און פון ספאנטאנקייט פון געדאנק צונויפגעטראפן און ארויס אין עפעס א פייער. עס איז מער א רעזולטאט פון א לאנג אויסבריען פון א דיכטעריש-ברעשות'דיג אויסגעווארעמטע אטאמען.

אין די דערמאנטע ווערק ווען יאש איז געפארן און ווען יאש איז געקומען, וואס איז דער אידישער צויבער בארג, אבער וואס פאר א מהלך ווייט פון א פרעמדן דייטשן צויבער בארג, הייבט זיך אן גלאטשטיינס א ברייטער אריינפאר אין דעם געדעכטן אידישן תחום אין דער גרייז-גראָער ייִדישקייט, וואָס איז דערשטוינענדיק אין איר יונגשאַפֿט. ייִדישקייט מיט ייִדן, וואָס זענען כּולו רצוף, אַלע דורכגעדרונגען מיט אַ ליכטיקער זוכעניש און לעכצעניש צו גאָט, וואָס זינגען אַפֿילו פֿון דער בלאָטע אַרויס צום בורא, וואָס ראַנגלען זיך ביזן בלוט פֿאַר הייליקער דערקענטעניש פֿון אמת. אבער זיי זענען ניט גרייט פאר קיין פרייז אט א די פארלאנגען אנצונעמען אויפן גלאטן און דערפאר פארליגנערטן וועג. דא זענען אידן וואס זוכן אויסהונגערן אין זיך און גובר זיין דעם יצר הרע פון פארנארונג און פארטרייבן זיין געשטאלט אין וועלכע פארם עס לאזט זיך נאר. אָט די זעלטענע עקזעמפּלאַרן, מערקווערדיקע כאַראַקטערן, וואָס זענען עפּעס אָן אַ פֿאַרוואָס פֿאַרזען געוואָרן אין דעם מערסטן טייל פֿון ייִדישע שאַפֿונגען, האָט גלאַטשטיין פֿאַרכאַפּט אין אַ סטאַדיע פֿון קערפּערלעכער האַלב-פֿאַרקאַלטקייט, אָבער אין אינערלעכער וולקאַנישער גליִונג.

און זייערע ליכטיגע פליגל טוען אפט א פאכע איבער זיינע שפעטערדיגע לידער, און אויף גלאטשטיין'ס עכטן אופן זעען זיי דרויסענדיג אויס, ס'קען זיין מיט א גרויער שאלעכץ, צייטנווייז אפילו כמעט אפשטויסענדיג, אבער אינעווייניג מיט א דביקות'דיגער פארציטערטקייט און עכטקייט. דארט קלערט זיך אויף פאר אונז אויך די יוגענטליכע נשמה פונעם דיכטער אליין אויף די שפורן פון דער פארמעקטער צייט, און עס פלאטערן אדורך איינדרוקן וואס לעבן שפעטער אויף אין דעם דערוואקסענעם און אויסגערונדיקטן דיכטער. אבער וועגן איינעם אזא גאונות'דיגן קאפ מיט עילוי'אישע מחשבות און פארריסענעם דמיון וויל זיך נאך עפעס זאגן, ווייל אט דער שפראצלינג פון א רבי'שן גזע, מיט זיין דערגראבן זיך צו דעם פארבארגנסטן אין דעם אידישן טבע, גיט אונז א שליסל צו דעם רב נחמן מברצלאוו וואס וועט אין א צייט ארום זיין א פערל אין דער גלאטשטיינישער פאעזיע. דער חקרן דער יונגער האט אויף א טרעפליכסטן אופן ארויסגעבראכט די פראבלעמען פון עניוות און גרויסהאלטעריי וואס דער בראצלעווער ראנגלט זיך מיט זיי אין זיין דרך צו אנטפלעקן די גרויסקייט פון שם. פון דער לובלינער פארטונקלטקייט וואקסן זיי די אלע פיגורן און לויכטן אריין אין דער פארפינסטערטער געווארענעם שפעטערדיקן יידישן האריזאנט. זיי וואקסן מיט גלאטשטיינען און פארשארפן מיט אים די פראבלעמאטיק פון יידישן און וועלטליכן זיין. על פי רוב איז די פראבלעמאטיק עפעס ווי א גרויס מיספארשטענדעניש צווישן אונז מיט גאט, און די שייכות'ן דערפון מיט יידישקייט, מיט דער ארומיקער וועלט, מיט הונגער, נויט, און אונזער באגרענעצטן שכל, אין דעם אומגליקליכן פארלירן דעם קאנטאקט מיט הייליגקייט און מיט געטליכן דערשפיר, וואס איז די ווערט פון רייד און פון אונזער בארעדעוודיקייט? גלאטשטיין דריקט עס אויס אויף דעם צמצומ'דיקסטן אופן אין דעם וועג, כ'דאווען צו דיר פון א שטומען סידור מיין טרויעריקער גאט. גאט פון גלאטשטיינען האט אין זיך אלע חנ'ען פון אידישער שטימונג, אידישער פארענדערונג. ער איז לויט דעם מזל פון אידן אין אלע עטאפן, אינאיינעם מיט זיי בייט ער זיין אויסזען, אמאל ביז כמעט'דיקער פארלוירנקייט, כי לא יראני אדם וחי לערנט אונז די מסורה, א מענטש קען מיך ניט זעהן און ווייטער לעבן. לויט גלאטשטיינען קען א מענטש טאקע ניט זעהן גאט און, אין א פארגליווערטער ווערסיע, און ווייטער גייסטיק לעבן. גאט לעבט אין אים און ארום אים אין א שטענדיגער באנייאונג, און דאך אין א געטריישאפט צו דער אמאליקער שיינקייט. אין א אפשפיגלונג אין דער תנכישער עמקות, אין ליכט פון די עלטערע דורות און אין זייער דערוואקסנקייט. און גלאטשטיין פילט אז ווען ער וועט אין יארן דערוואקסן צו זיי, צו די פריערדיקע דורות, און זיך פארזיידעווען ווי זיי, און זיין אין זייער קרייז, ווער ווייסט אפשר וועט ער אלץ נאך ניט האבן מיט זיי וואס צו רעדן, ווייל ער וועט אלץ ניט זיין צו זיי דערוואקסן. אט די אויפריכטיקע עניוות זיינע ווארצלט אין עכטער אידישקייט, עס מעסט יעדן געדאנק מיט די מאסן פון זייער עכטער ווערט, און דערפאר פאסט זיך אזוי אריין אט די אויפריכטיקע עניוות און ס'ווערט קלאר זיין אפט איבער'חזר'ן א פארלאנג צו קענען אפשפארן כאטש איין שורה וואס זאל אריין אין סידור אריין, אידן זאלן אט אט די שורה לויט זייער דרך גאנצע מעת לעת'ן פון סידור ארויסדאווענען, און דאס וואלט ער באטראכט כל שכרו מכל עמלו, דעם גאנצן באלוין פאר זיין גאנצער מי. אויב דאס איז אן אנטלויפן פון א באגרעניצט און א באגרעניצטקייט פון געטא אין אן אפגעתחומטן תחום, איז עס דאס מענטשליכסטע אנטלויפן וואס קען נאר זיין, און עס האט גארנישט צו טון מיט פארזען די וועלט. בסך הכל איז ער דוכט זיך פון די ווינציגסטע דיכטער וואס אזוינע טענות האבן עפעס א האפט קעגן זיי. פארקערט, ס'דא אין יעקב גלאטשטיינ'ס צוגאנג צו דער וועלט און אין זיינע אויסמעסטן די דימענסיעס פון דער וועלט, אין זיין ווילן אריינצודרינגען אין דער אזוי גערופענער אינטעלעקטואלער מאדערנער, אפילו היפער-מאדערנער וועלט, אין זיין אריינטאן זיך אפילו אין דער פאראבסטראקטעוועטער פאראבסורדעוועטע פענאמענען פון אט אט דער וועלט, איז דא אזויפיל איינזעהן און געדולד פאר דער וועלט, און מער אפשאץ פאר די פאראנענע ווערטן, אויב זיי זענען דארטן פאראן, ווי די מאדערנסטע שבמאדערנסטע קענען זיך אליין ווינטשן. און ס'ניטא אין גלאטשטיינ'ס אנאליזירן פון אט דער וועלט קיין סתם שנאה, בייזוויליגקייט אדער באגרעניצטקייט. ס'איז יא פאראן אן אומעטיגע פארצווייפלונג ביים זעהן אט די פארקרימונגען, און א איראנישער שמייכל ביי דערגיין צו דעם אויסגעליידיגטן תוך פון דער איצטיגער מאדערנער וועלט. ס'מענטשליך וואס ער רייסט זיך אראפ אמאל מיט א פארווארף, מיט א שטוינונג, מיט א סארקאסטישן ביס, און ס'מענטשליך

נישטא אין מיין משפחה קיין שפור אז איך שטאם אפ פון ווילדע משוגעים, כ'בין זיך משער אז דערפאר פעלט מיר דער חוש פאר דער נייער געשמאקער ליטעראטור. ווייס איך ניט צי מיר דארפן חולק זיין אויף אט דעם פארטרעט פון אונזערע אינטעלעקטואלן אין אונזער צייט, זיי אליין זענען דאך אזוי פארכאפט אין אנאנסירן זייער פערווערזיטעט מיט אזא תאוות'דיגן פארגעניגן. אנדערש קלינגט גלאטשטיינ'ס ליד ביים פאר- באטראכטן די קריסטליך פארפרומטע וועלט, די גוי'אישע פיינטליכע סביבה. אמת, ער זעהט די קריסטליכע וועלט מער היסטאריש, און מער אין איר אייראפעאישן אספעקט. דא שאנעוועט נישט גלאטשטיין זיינע קעגנער. מיט א מעכטיגן צארן ברענגט ער ארויס די צביעות, פאלשקייט, היפאקריטישע דריידלען וואס די וועלט פארמאגט. קלויסטער גלעקער קלינגען ליב באם ליב גלין גלאן רויב דאם גלויב פארדאם קען מען עפעס האבן צו גלאטשטיינען וואס ער האט הערט אין די קירכן גלעקער קלינגען אזוינע קלאנגען פון פוסטער ליבע באם וואס רופט באמת צו דם צו בלוט צו פארדאם האט די קירכע אמאל אויסגעלייטערט אט די קלאנגען? ניין. ס'פאראן אן ענגע שייכות פון אט-א דער קריסטליכער צביעות און היטלעריסטישער רציחה. ס'נישט אונזער וועלט. זי האט אונז אין איר ספערע קיינמאל ניט אריינגענומען. זי האט זיך אויף אונז ניט אומגעקוקט, אחוץ דעם רוצח. זי האָט איגנאָרירט, פֿאַרשוויגן. נאָר ווען דער טאָג איז געקומען, דער טאָג פֿון לאַנגן מעסער, האָבן כּמעט אַלע מיטגעהאָלפֿן דעם רוצח. פֿאַר וואָס זאָל גלאַטשטיין עס פֿאַרשווײַגן, פֿאַרזיסן, פֿאַרמילדערן? ס'וואָלט געווען אַ מענטשלעכע עוולה דאָס צו טאָן. און אין זײַן ליד, וואָס קלינגט שוין גאָר מילד, א גוטע נאכט וועלט, גרויסע שטינקענדיגע וועלט, נישט דו, נאר איך פארהאק דעם טויער מיט דעם לאנגן כאלאט, מיט דער פייערדיגער געלער לאטע, מיט דעם שטאלצן טראט, אויף מיין אייגענעם געבאט גיי איך צוריק צור געטא, ביז צו זיין ליד וועגן ברודער בנימין, וואו ער בעט זיך ביי גאט, שענק מיר נאך ניט אויסגעוויינטע ווערטער, גאט, כ'האב נישט קיין כח צו שעלטן, און איך וועל מיט זיי פארוויינען דיינע פאררויכערטע וועלטן. איז אזא טיפע קינה, קינה, קלאג-ליד, וואס איר גלייכן אין באהערשן די שנאה, איז גארנישט בנמצא ביי דער קריסטליכער וועלט, ווייל ס'איז ביי איר ניט בנמצא אזא דערפארונג פון ווערן פארברענט אזוי אומשולדיג ווי דער ברודער בנימין און זיינע זעקס מיליאנעקע ברידער וואס זענען פארברענט געווארן. אויב ס'איז דא אין גלאטשטיין'ס לידער פאראיבל צו דער וועלט, איז אין אים דא עפעס וואס די וועלט וואלט קריכענדיג אויף די קני געדארפט לערנען. ס'דא אין אים אזויפיל גלויבן און דערהויבונג אין אידן, וואס וועט פון די אלע קאטאקליזמען ארויס, אז ער וועבט אט א דעם גלויבן דורך אלע נסיונות און אין א טרייסטנדיגן הימן צום ניי געבויטן לאנד, און אין א ליד ווי די ביימער, פארענדיגט ער א באשרייבונג פון אידישע ליידן פון אידישע פליטים וואס ווערן מיט געוואלד אפגעריסן פון זייער מוטער רחל'ס קבר און ווערן פארטריבן צוריק צו נע-ונדקייט נאך אלע די נסיונות וואס זענען דורכגעגאנגען אט אזוי אבער די מוטער רחל האט אין צערטליכן ליכט וואס האט זיך איבער איר צעשטראלט געגעבן צום הימל א טרייסטנדיגן בליק אזעלכע קינדער וועלן קומען צוריק. יא, אזעלכע קינדער זענען געקומען צוריק. און גלאטשטיין פאלגט נאך אט די וואונדערליכע קינדער מיט א זיידישן זארג. ער וויל ניט מען זאל זיי דן זיין לכף חובה, ווייל זיי האבן אפשר זיך גענומען צופיל הנאה האבן פון דעם עולם הזה. ער ברענגט אויף א סובטילן אופן ארויס אט די שוואכקייטן זייערע, וואס דארפן פארשטאנען ווערן אין ליכט פון זייערע גרויסע ליידן. ער מאכט זיי גרויס אין ליכט פון זייערע ליידן. ער ווייסט אז מ'האט אפשר באעוולט אידיש אין דעם טעמפא פון איבערבויען זיך, און ער עצה'ט מילד, רעד צו מיר אידיש, מיין לאנד, און איך וועל רעדן צו דיר עברית ממילא, ווייל אידיש פארבינדט אונז מיט שרה אמנו און מיט אברהם אבינו און מיט דער מערת המכפלה, אין ענגער פארבינדונג אויך מיט העברעאיש. אידיש, אונזער פארברודערט, פאריאסעמט געזאנג און אונזערע אויסגעציטערטע געדעכטענישן. אידיש, אידישע רייד. געגעבענע אויף די בארג סיני'ס פון אידישע שטעטלעך. און ס'טוט אים וויי גלאטשטיינען ווי עס טוט אונז וויי, וואס די קינדער זענען פון אים מיט איין מאל אזוי ווייט אנטלאפן ווי ער איז קיינמאל נאך נישט אנטלאפן פונעם בעל שם, און זיי קענען נישט זיין שפראך. פאר זיי, די אנטלאפענע, וויל ער ליגן ווי א בריק אהין און צוריק, אהין און צוריק, אפשר וועלן זיי נאך אמאל זוכן אט די בריק צו די רייכע וועלטן זיין. דערווייל, צווישן אנדערן, בארייכערט ער די אידישע ליטעראטור מיט וואונדערליכע געשטאלטן, מיט אריינלעבן זיך און אויסזינגען אויך געזאנגען פון גאר פרעמדע קאנטינענטן, געזאנגען, צווישן אנדערע, פון כינעזישן מוסטער, וואו די אריענטאלישע באהערשטקייט און דורות'דיגע טראדיציע לערנען און איבן אויס דעם מח צו האבן א כח פון א צוריקשפרונג, פון קענען זיך מאכן בלינד אפילו ווען מ'האט שוין אלעס געזען, פון קענען קאנסערווירן טיטאנישע כוחות אין איינגעדרימלטן צושטאנד. אַן אָפּשפּאַר פֿאַר דער אײביקײט, און פֿון דאַנען אַ װײַטער פֿלי צו דעם װילדן געזאַנג פֿון אַפֿריקאַנער שבטים, װאָס אין זײער מורא זינגען זײ זיך אַרײַן אין אַזאַ עקזאַלטירטער געזאַנג, אַז זײ װעלן באַלד ניט דאַרפֿן מער גאָרניט טאָן, בלױז זינגען, און די פֿױלע װענט פֿון יריחו װעלן פֿון זיך אַלײן אײַנפֿאַלן. און אט דעם ארויסזינגען פון זיך די מורא, און אריינזינגען אין זיך דעם איינשטילנדיגן ריטם, און דערפילן די אייביקייט אין איר דורות'דיקער טרייסט, האט גלאטשטיין איין מקור וואס איז אים אם נאענטסטן, די וואונדערלעכע אידישע דיכטער פון זיין דור, וואס צו א טייל פון זיי האט ער א טיפע אינערליכע קרובהשאפט וואס א טייל פון זיי באוואונדערט ער ווייל זיי האבן דערגרייכט שלימות, וואס א טייל פון זיי זעהט ער אין זייער מענטשליכער צעריסנקייט און אין אן אנשטעל ווען זיי טראגן כלפי חוץ אן אילוזיע ווען זיי טרייבן אוועק אלע אידישע שרעקן מיט א גוי'אישן שטעקן אבער אויג אויף אויג מיט זיך ווייסן זיי אז די האק וועט טרעפן אין ציל און אז אין א פרימארגן וועט מען פאלן א געקעפטער. און אין אט דעם ציטער פאר די שרעקן וואס מען דארף זיך פון זיי באווארענען און באווארענען די מוח, האט גלאטשטיין זיך געטוליעט צו די שטראלנדיגע אידישע געשטאלטן, צו דעם בראצלעווער וואס ווערט אויך אמאל באפאלן פון ספיקות פון עצבות, פון אן איבערשרעק, ווען פון דער חושכעניש ארויס באווייזט זיך א וואלקאלאקיש א געשטאלט און דראעט אוועקצונעמען ס'לשון, און מיט נחמן בראצלאווערן דערטראכט זיך גלאטשטיין און זאגט, זאל איך קרענקען אויב איך וואלט געוואלט זיין א שטומער אין גן עדן, דא אויף דער זינדיגער וועלט רעדן און רעדן און רעדן. פארוואר, אין דער טונקלסטער צייט פון אונזער אידישקייט, אין דעם העראישסטן מאמענט פון אונזערע געראנגלען, אין דעם ליכטיגסטן מאמענט פון אונזער איינווארצלען זיך אין אן אייגענער היים, וויפיל גן-עדנ'דיגע ליכט האבן מיר דען ניט געשעפּט פון אונזער ליבן גלאטשטיינען און פון זיין אידיש רעדן? פון אים, דעם גרויסן אויסשעפער פון אידישער רייכקייט, וואס האט אויסגעשעפט, אויסגעשעפט, און האלט נאך אין רעכטן מיט פון שעפן, ביז הונדערט און צוואנציג יאר.

ווען איידער מיר גייען צו צום ווייטערדיגן פראגראם וואס איז וועט וועט מיר האבן אינגאנצן בלויז איין רעדנער דאס איז דער חבר גלאטשטיין אליין האב איך אייניגע מעלדונגען צו מאכן און איך מיין אז עס איז פון אינטערעס פאר די אלע וואס זענען דא ערשטנס בעט מען מיר מעלדן אז די יערליכע פארזאמלונג פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק וועט פארקומען דעם נײַן און צוואַנציקסטן אפריל, כ'דענק דאס איז שבת, דער גאסט-רעדנער וועט זיין דאקטער שלמה ביקל. די פארזאמלונג וועט פארקומען אין דעם זעלביקן זאל. צווייטע מעלדונג איז אז. דער איד, דער איד, דער קאמיטעט פונעם אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט דא אין מאנטריאל וועט האבן דעם יערליכן אוונט שבת דעם פופצנטן אפריל אין בית הלל קאנגרעגעישן אויף קולברוק. דער גאסט רעדנער וועט זיין פראפעסאר נתן רייך. ער איז אונזער א בן עיר, ער איז א פראפעסאר אין האנטער קאלעדזש אין ניו יארק. די דריטע מעלדונג איז אז דער דאקטער חיים זשיטלאווסקי צווייג פון ציוניסטישן ארבעטער פארבאנד ארדנט איין א מלווה מלכה מיטן אנטייל פון חבר שלמה ווייסמאן, דאס וועט פארקומען דעם אכטן אפריל שבת אין אוונט אין דער וויי.

ער וועט שפילן א פאר מוזיקאלישע שאפונגען פון אויף א אידישער טעמע, און מיר האבן געפונען פאר נויטיג צו איינלאדן וואלטער יואכים אלס איינעם פון די פיינסטע קינסטלער דא אין מאנטריאל, ווייל גלאטשטיין איז א גרויסער מנגן און ער קומט פון א. פון א מוזיקאלישער משפחה, אויב איר האט אמאל געהערט, אין ווארשע איז געוועזן איינער פון די פיינסטע כארן וואס זיך האבן אנגערופן גלאטשטיינ'ס כאר, דער יענער גלאטשטיין איז געוועזן א שוועסטער קינד, גלויב איך, פון אונזער גאסט, און דער כאָר, דער גלאַטשטיינס כאָר אין וואַרשע, איז געווען, צוזאַמען מיט די צוויי כאָרן וואָס זיינען געוועזן אין ווילנע, גערשטיינס כאָר און סלעפּס כאָר, איז זיינען זיי געווען פון די פיינסטע יידישע כאָרן אין דער יידישער וועלט, גלויב איך. דעריבער האָבן מיר געפונען פאַר נויטיק איינצולאַדן יאָאַכימען, וואָלטער יאָאַכימען, ער זאָל שפּילן פאַר אונז אייניגע מוזיקאַלישע ווערק קלאסישע מוזיקאלישע אידישע ווערק, און איך מיין אז איר וועט האבן זייער גרויס פארגעניגן צו הערן די מוזיקאלישע פארטראגן. און איצטער וועלן מיר אראפגיין פון דער בינע, און מיר וועלן לאזן אן ארט פאר וואלטער יואכים, און שפעטער וועלן מיר ווידער קומען מיט יעקב גלאטשטיין, און ער וועט האלטן זיין ווארט.

איינער האט אים געבראכט א קאמפאזיציע ער ער האט געזאגט דאס איז אויף א אריענטאלישע טעמע, האט ער אים געזאגט וואס עפעס א אריענטאלישע טעמע, זאגט ער שפילט שאפט אויף אידישע מוזיק, ווארום אידישע מוזיק איז א וואונדערבארער מעדיום צו פאר א יונגן קאמפאזיטאר און פאר א קאמפאזיטאר בכלל.

און די אקאמפאניסטקע איז געוועזן אסתר מאסטער אין נאמען פון אייך אלעמען גיבן מיר איר איבער דעם הארציגסטן דאנק פאר איר פיינעם קינסטלערישן שפיל

און אויך א דאנק דער פאלקסביבליאטעק וואס האט מיר געגעבן די געלעגנהייט זיך צו טרעפן פנים אל פנים מיט דעם זעמל-מעל פון קאנאדער אידישן עולם. איך וועל עס צושרייען. אין א געוויסן זין האט מיר אונזער חבר חסיד אביסל לייכטער געמאכט דעם וועג היינט פאר מיר, ער האט געמאכט זייער א פיינעם שפאציר איבער מיינע ווערק און איבער א סך לידער מיינע. די ציטאטן וואס ער האט געגעבן וועל איך אפשר געגעבן פול שפעטער ווען איך וועל זיי פארליינען, ווייל ער האט זיך אפגעשטעלט אויף א געוויסן אספעקט פון מיין שאפן וואס איך האלט אז איך וואלט באדארפט היינט דווקא ביי דער געלעגנהייט ספעציעל רעדן וועגן דעם. איר ווייסט אז מ'איז אזוי אלט ווי איך בין, גיט מען זיך אפ א שטיקל דין וחשבון, און אסאך מאל טראכט איך וואס אייגנטליך איז א שרייבער, וואס איז דער וועג פון א שרייבער, וואס מיינט א שרייבער, און איך האלט אז איך בין נישט מגלה קיין גרויסע סודות ווען איך וועל זאגן. אז א שרייבער איז דער וואס נעמט די אוצרות פון פאלק, דאס פאלק גיט אים, זיין פאלק גיט אים געוואלדיגע אוצרות וואס האט אנגעזאמעלט אין משך פון הונדערטער יאר, טויזענטער יאר, און ער האט עס צו זיין אין זיין באזיץ, און ער קען דערמיט טון וואס ער וויל. אבער א שרייבער, אן אמת'ער שרייבער איז דער וואס איז נישט קיין פיראט, האט אריינגעכאפט אוצרות פון פאלק, דארף ער עס נישט האלטן פאר זיך, דארף ער עס צוריקגעבן צום פאלק, ער דארף קענען צוריק שענקען די דאזיגע מתנות וואס זענען אים געגעבן געווארן. פארשטייט זיך ער דארף זיי געבן דורך זיך, ער דארף זיי קענען פארוואנדלען דורך זיך, דארף זיי קענען איבערשמעלצן, איבערקאכן, איבערגיסן, און מאכן דערפון אן ענין וואס דאס פאלק זאל דערנאך קענען זאגן זע נאר, מיר האבן אים עפעס געגעבן אבער ער האט אונז עפעס צוריקגעגעבן, צוריקגעגעבן זייער א ווערטפולע זאך. אבער איך גיי נאך ווייטער. א שרייבער איז דער וואס נעמט אויכעט אוצרות פון אייגענע טאטע מאמע און אייגענע זיידע באבע, אנשטאט צו רעדן פון ווארט פאלק וואס דאס איז א ברייטער באגריף, זיידע באבע, טאטע מאמע, דאס זענען דאס דאס איז דאס ארומיגע פאלק וואס דער שרייבער האט פאר זיך פאקטיש פון געבוירן אהן. האט ער דאס פאלק אין מיניאטור. גיט דעם שרייבער אויכעט גרויסע אוצרות און זאגט אים שפאן דערמיט אוועק און טו דערמיט וואס דו קענסט. אבער א שרייבער איז א פיראט, און א פארכאפער, און א צונעמער, וואס גיט נישט עפעס צוריק די טאטע מאמע און זיידע באבע זאלן עפעס קענען הנאה האבן פון דעם וואס זיי האבן אים געגעבן, און וואס ער האט דערמיט געטון, וואס ער האט דערמיט, אין וואס ער האט עס פארוואנדלט איז אפט מאל ווען איך זיץ און טראכט פאר זיך, צי האב איך עפעס געשאפן אזוינס וואס מיין טאטע מאמע קענען הנאה האבן דערפון? אמת, טאטע מאמע און זיידע באבע זענען שוין אויפן עולם האמת, און לאמיר אוועקלייגן אין א זייט דעם פאקט וואס קינדער שפאנען אוועק אביסל ציין זיי רעדן זיך איין אין חכמה און אינטעליגענץ, אבער איך רעד וועגן די דאזיגע ספערן, וועגן די ברייטע ספערן אויף יענער זייט פון דעם וואס מיר באטראכטן פאר חכמה און פאר אינטעליגענץ. צי האב איך געשאפן אזעלכע זאכן וואס איך, וואס מיינע אייגענע קענען הנאה האבן דערפון? וואס האב איך זיי צוריקגעגעבן פאר דער גאנצער מי וואס זיי האבן אין מיר אריינגעלייגט? קען איך אסאך שרייבער סיי אין דער וועלט און סיי ביי אידן וואס זענען טאקע באמת אזעלכע שרייבער וואס זיי האבן פארכאפט אלץ וואס טאטע מאמע האבן זיי געגעבן און גארנישט צוריקגעגעבן. אדער זייער ווייניג צוריקגעגעבן. איך קען למשל אזעלכע שרייבער ביי דער וועלט, ליינענדיג זייערע ביאגראפיעס, און איך פיל אז זיי האבן גאר אפשר מבייש געווען די אייגענע טאטע מאמע. איך קען זיך קוים פארשטעלן ביים היינטיגן טאג אמעריקאנער טאטע מאמע פון ניי ענגלאנד אדער פון דעם ברייטן גרויסן מערב די וועסט אז זאלן קענען ליינען די דאזיגע ביכער וואס ווערן היינט ארויסגעגעבן און פראדוצירט אין די צענדליגער טויזנטער און ווען זיי זאלן א טראכט טאן צי וועלן זיי נישט פארשעמען די טאטע מאמע בעת זיי וועלן בלעטערן די דאזיגע ביכער און פרובן ליינען און זאגן זע נאר וואס מיין זון אדער מיין טאכטער האט אנגעשריבן ביים היינטיגן טאג לעבט די וועלט ליטעראטור אויכעט איבער א גרויסן קריזיס. מיר געפינען זיך אין א מין בין הזמנים. מיר געפינען זיך בין הזמנים נישט נאר אין די ליטעראטור, נאר אין דער מאלעריי, אין די מוזיק, און איך בין נישט בלינד צו דעם פאקט אז די אלע באוועגונגן, ווי קרום זיי זאלן נישט אויסזען, און ווי עס זאל נישט אויסזען אז עס גייט ארונטער פון גלייכן וועג, קען מען נישט גלאט אזוי אוועקמאכן מיט א האנט און זאגן אז ס'גייט גארנישט. איך וואלט געזאגט אין דעם שענערן זין פון ווארט, אז אין דער גרויסע קונסט זענען די אלע עקספערימענטן, אויב מען קען זיי רופן עקספערימענטן, וויכטיגע באמיסטיגונגן פאר א געזונטע ליטעראטור. דאס פעלד פון די ליטעראטור. דארף בליען און דארף געדייען, און זי וואקסט א דאנק אט דער דאזיגער באמיסטיגונג, און יעדער איינער ווייסט אז דאס וואס וואקסט ציט אויך א קאפיטשקע חיונה פון דער דאזיגער באמיסטיגונג, אן דעם וואלט נישט גוט געוואקסן. הייסט עס אז די ליטעראטור אדער די קונסט אדער די מוזיק לעבן אויך פון דעם ביסל קרומקייט וואס ווערט געשאפן אין די קונסט, אין דער וועלטקונסט, מען מאכט עס נישט אוועק מיט די האנט, אבער דער גרויסער קינסטלער איז עס כולל אין זיך, אבער ער פארלירט קיינמאל נישט פון אויג אז ער דארף זיין א קינד פון זיין פאלק. ווען מיר גיבן א טראכט פונעם שטאנדפונקט פון א קינד פון פאלק, ווייסט מען למשל אז מען רעדט וועגן אזא נאמען ווי טעאדאר דרייזער, ווייסט מען ס'איז א דעמב, וויפיל וויפיל קריטיק איר זאלט נישט האבן וועגן אים, וועגן זיינע ביכער, וועגן דעם סטיל, וועגן דעם שטאמל זיינעם אפילו אין געוויסע זאצן, ווייסט איר אז ס'איז א מיטגליד פון א פאלק, ס'רעדט א מענטש פון אמעריקאנער פאלק, דאס וואס מיר פארשטייען אונטערן נאמען פאלק, דאס איז דרייזער. ווען מיר רעדן וועגן העמינגוועי ווייסט מען עס איז א טייל פון פאלק, פאלקנער ווייסט מען אז ס'איז אן אפשטאם, ער שטאמט פון ערגעץ. ביים היינטיגן טאג זענען פארהאנען אין דער אמעריקאנער ליטעראטור ביכער וואס פארקויפן זיך אין די צענדליגער טויזנט עקזעמפלארן, און מען קען זיי אלץ נישט רופן די שרייבער אז זיי זענען מענטשן פון פאלק, ווייל זיי זענען פאקטיש אינגאנצן נישט פארבינדן מיטן פאלק, נאר פארבינדן מיט דעם דאזיגן צייט פארטרייב וואס מיר רופן אן ליטעראטור. איר ווייסט, אין די אידישע אקטיארישע קרייזן פלעגט מען אמאל מיט גרויס איראניע רופן אינטעליגענטע דראמען וואס זענען דעמאלט אנגעקומען ביסלעכווייז פלעגט מען רופן ליטעראטורעכץ, ס'איז געווען אן אזא מין איראנישער צוגאנג, דערווייל ליינען מיר ליטעראטורעכץ אין דער וועלט, און איך קען זיך נישט דערמאנען ביים היינטיגן טאג קיין איין דראמאטורג וואס זאל זיין אזוי פארבינדן מיטן אמעריקאנער פאלק לאמיר זאגן ווי יוג'ין אניעל איז געווען, און איך זע נישט די גרויסע פאלקס שרייבער כאטש ס'זענען דא אין די טויזענטער. ווען מיר רעדן וועגן פאעזיע, און חבר ניגער האט אמאל געפירט א שטיקל דיסקוסיע מיט זיך אליין וועגן דעם אונטערשיד צווישן דיכטער און פאעט וויל איך דא נישט אריינגיין אין דעם שקלא וטריא, דעם אונטערשיד צווישן דיכטער און פאעט, נאר איך וויל אייך זאגן אז פאעזיע איז אויכעט אין זיך אליין, פאר זיך, ליטעראטור אין דעם ברייטסטן זין פון ווארט. ס'איז נישט קיין צווייג פון ליטעראטור, וואס איך וויל באטאנען. פאעזיע איז נישט בלויז א צווייג פון די ליטעראטור. נישט קיין קליינער אפצווייג, נאר פאר זיך אליין ווערט עס רעגולירט דורך די זעלביגע געזעצן וואס די גאנצע ליטעראטור ווערט רעגולירט, אדער קונסט אין אלגעמיין. מיט אנדערע ווערטער, א פאעט דארף אין זיך און אויף זיך טראגן דעם גאנצן עול פון פאלק און ער דארף באווייזן אז ער האט עס פארוואנדלט אין עפעס דורך זיך און מיט אייגענע מיטלען מיט אייגענע מיטלען צוריקגעבראכט און צוריקגעגעבן. דאס זענען דאס איז דער קנין פון פאלק, ווען א פאלק זאמלט איין אין דעם גרויסן אוצר, אין דעם גרויסן פֿאָלקס-אוצר, זאַמלט זי אָט די דאָזיקע נעמען און אָט די דאָזיקע ביכער, וואָס פֿאַרבלײַבן, ווײַל זיי זענען פֿון דעם מין, וואָס זענען איבערגעשאַפֿן געוואָרן פֿון גרויסע קינסטלער, איבערגעשאַפֿן געוואָרן מיט די מיטלען און מיט דער הילף פֿון דעם, וואָס דאָס פֿאָלק האָט אָנגעזאַמלט דור-דורות. מיר האבן אמאל געהאט א אידישן שרייבער, כ'ווייס שוין צו ס'איז דא אסאך איצטער מענטשן וואס געדענקען דעם נאמען געצל זעליקאוויטש, ער האט נאך געהייסן פראפעסאר געצל זעליקאוויטש. דער פראפעסאר געצל זעליקאוויטש איז געווען א, איר ווייסט, די די אידישע ליטעראטור, די אידישע שפראך איז זייער אן אלטע, אבער די אידישע ליטעראטור איז זייער א יונגע. מיר אלע האבן כמעט געלעבט צוזאמען מיט מענדעלען און מיט שלום עליכם און מיט פרצ'ן און מיט פרוגן. פרוג איז ערשט געווארן פֿופֿציק יאר אז פרוג איז אוועק. מיר האבן אלע געזען די אידישע ליטעראטור אין איר אויפגאנג און און לאמיר האפן אז מיר וועלן זי זען די גאנצע צייט גיין און גיין ווייטער. ווייסט, איך איך האלט, איך האב א שטיקל טעאריע, אה, לאמיר גיין אוועק אביסל אין א זייט און זאגן אז מיין טעאריע איז אז די די גרויסע רענעסאנס פון העברעיש, די געוואלדיגע רענעסאנס פון העברעיש, לאמיר אוועק נעמען אין א זייט דעם פאקט פון לאנד, לאנד איז פארשטייט זיך א גרויסער ענין, אבער נאך ביז לאנד איז געשאפן געווארן א גרויסע ליטעראטור און א לעבעדיגע שפראך איז געשאפן געווארן פון וואס? ס'איז געשאַפֿן געװאָרן פֿון דעם, װאָס זענען געװען חובֿבי שׂפֿת עבר, ליבהאָבער פֿון העברעיִש. אָט אָ די דאָזיקע ליבהאָבער, די דאָזיקע אַמאַטאָרן, אױב איר װילט, פֿון העברעיִש, װאָס יעדער אײנער פֿון אונדז האָט געקענט אין די אײגענע שטעט און שטעטלעך, ס'האָבן זיך אַרומגעדרײט די ייִדיש-העברעיִשע לערער, און גלאַט העברעיִשע משׂכּילים און עטלעכע העברעיִשע אינטעליגענטן, און זײ זענען געװען די חובֿבי שׂפֿת עבר, און זײ האָבן געגרינדעט קרײַזן אַזעלכע, פון די חובבי שפת עבר. מיר האלטן שוין איצטער אויך אין אידיש ביי דער תקופה פון חובבי שפת אידיש. און דערפאר האלט איך אז נישט מיר האלטן ביי אונטערגאנג, נאר ס'איז א נייע תקופה פון אויפגאנג. די חובות פאר סדר, די ליבהאבער פון אידיש וואס זענען דא אין אלע שטעט און שטעטלעך, אין אלע קרייזלעך, ס'איז שוין פאקטיש לאמיר זאגן נישט אזא גרויסע פאלקס-באוועגונג, נאר באשטייט פון גרויסע ליבהאבערס, ווען מיר וואלטן געהאט אט די חובבי שפת אידיש מיט פופציג יאר צוריק, איר ווייסט ווען ס'איז ארונטערגעקומען לאמיר זאגן אן אימיגראנט אויף א שיף אין אמעריקע מיט זעכציג יאר צוריק, מיט זיבעציג יאר צוריק, ווען אימיצער וואלט אים געפרעגט ביים אראפגיין, האסט עפעס ליב אידיש? וואלט ער געמיינט אז מ'איז משוגע געווארן. ער וואלט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן אויף אזא פראגע, ווייל ער האט נישט באדארפט זאגן ער האט ליב אידיש, ער האט גערעדט אידיש, אבער ער האט עס ברוך השם גלייך קאליע געמאכט. מען האט עס גלייך פארטעבלט און פארטשערט און נאך אזעלכע זאכן, אבער קיין חובבי אידיש האבן מיר נישט געהאט דעמאלט, אויב מיר וואלטן געהאט באוואוסטזיניגע ליבהאבער פון דער אידישער שפראך מיט זעכציג יאר צוריק, זיבעציג יאר צוריק, וואלט מען שוין היינט געהאלטן זייער ווייט און וואלטן נישט גערעדט אין אזעלכע טערמינען, האלב שווארצע טערמינען וועגן אידיש ווי מען רעדט ביים היינטיגן טאג. אבער איצטערא זעה איך בפירוש אין די לעצטע צוויי צענדליג יאר, לעצטן פערטל יארהונדערט, זעה איך בפירוש א געוואלדיגן אויפשטייג פון א קאלאסאלע ליבע צו אידיש, לאמיר זאגן א פארשפעטיגטע ליבע, לאמיר זאגן א ליבע וואס קומט מתוך סכנה, לאמיר זאגן אז דאס איז א ליבע וואס מען וויל מען וויל עס אנהאלטן, מען וויל עס מען וויל עפעס צוריקהאלטן, מען וויל עפעס צוריקראטעווען, אבער פונדעסטוועגן איז עס א ליבע, א גרויסע ליבשאפט, האלט מיר דערפאר נאכאמאל ביי חובבי שפת אידיש, און דאס איז רבותי א נייע תקופה מיט וועלכע מען דארף זיך רעכענען, ווייל דאס עפנט א שפאגל ניי קאפיטל. אין דער געשיכטע פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור און פֿון דער ייִדישער שפּראַך. אָבער דאָס איז אין אַ זײַט. צוריקקומענדיק צו פּראָפֿעסאָר געצל זעליקאָװיטש, ס'האָט זיך געהײסן, ער האָט זיך גערופֿן פּראָפֿעסאָר דערפֿאַר, װײַל ער האָט געהאַט אַ װוּנדערלעכע ביאָגראַפֿיע. ביאָגראַפֿיע זײַנע איז געװען, אַז ער איז געװען אַ דאָלמעטשער פֿון אַראַביש. אין יענע צייטן ביי די ערשטע גרויסע טערקישע מלחמות וואס זענען אויסגעקעמפט געווארן אין פארשידענע געאגראפיעס וועגן וועלכע מיר האבן אפילו נישט געוואוסט, איז ער דער דאזיגער פראפעסאר געצל זעליקאוויטש געווען א דאלמעטשער פאר פארשידענע סולטאנען און מען האט אים געשיקט מיט אים אז ער זאל פארטייטשן און איבערזעצן. ער האט אפילו געקענט סאנסקריט. און ר'האט איבערגעזעצט אויכעט בודא, בודא'ס זאגעכצע, די וואס זענען פאפולער האט ער איבערגעזעצט אויף העברעיש און דאס בוך האט געהייסן כה אמר בודא, זייער בודהיסטיש, כה אמר בודא האט ער דאס בוך האט ער ארויסגעגעבן ווייל ער האט געזאגט ער קען סאנסקריט, ער האט געקענט נאך שפראכן, ער אליין האט געזאגט אויף זיך ער האט געקענט אפשר זיבעציג שפראכן. נאר איין איין מעלה האט ער געהאט, כאטש ער האט געהערט צום גרויסן, צום עלטערן דור, איז ער געווען איינער פון די ערשטע וואס האט טאקע גענומען שרייבן א ציכטיגן און ריינעם אידיש. געדענק איך אים ווי א פאטעטישע פיגור. ער האט געשריבן לידער אמאל, מיט א זיבעציג יאר צוריק. און פארשטייט זיך דאמאלס זענען אויפגעקומען די גרעסערע פאעטן, ס'איז געקומען מאריס ראזענפעלד, און ס'איז געקומען מאריס ווינטשעווסקי, און ס'איז געקומען דוד עדלשטאט, און ס'איז געקומען נאך פאעטן וואס האבן אים אנגעהויבן צו פארטונקלען, און נאך זענען געקומען די יונגע, און נאך זענען געקומען גלאט עפעס לאבוסעס רעוואלוציאנערן מיט פארשידענע באוועגונגן, אינטראספעקטיווע דיכטער, נאך אזעלכע.

און א בוים, און פון צייט צו צייט א לבנה, און א פעלד, און אפילו א וואלד, טא ווי קען דאס נישט זיין קיין פאעזיע? וואו, פארוואס זאגט איר קינדער אז דאס איז נישט קיין פאעזיע? ווי קען דאס נישט זיין קיין פאעזיע? און גיי קנעל איין מיט אזא אידן און דערצייל אים וואס איז אזוינס פאעזיע, און דער אמת איז, ס'איז איינע פון די שווערסטע עניינים צו פארטייטשן וואס איז אזוינס פאעזיע, זענען זיכער געשריבן געווארן טויזנטער ביכער מ'האט פרובירט שאפן א דעפיניציע פאר פאעזיע. איך האלט אז ס'איז זייער לייכט, איר ווייסט דאך, בערנארד שאו האט אמאל געזאגט אז ווען ער זעצט זיך אוועק שרייבן, זאגט ער, האט ער געהאט גרויסע שוועריגקייטן צו שרייבן זיינע דראמעס, ווייל ער האט זייער שוואך געקענט פרויען, אזוי ווי ער האט נישט געקענט קיין פרויען, האט ער מורא געהאט אז ער קען נישט שאפן קיין פרויען כאראקטערן, און דאס האט אים געגעבן געוואלדיגע שוועריגקייטן, און עס האט אים געגעבן וואס מען רופט אויפן מאדערנעם לשון קאמפלעקסן, בלאקס, נישט געקענט שרייבן, ביז וואנען אין א שיינעם העלן טאג זאגט ער איז אים ליכטיג געווארן אין די אויגן און אין דעם מח, ער האט אויסגעפינען אז פרויען זענען אויך מענטשן, און ווען ער האט דאס געמאכט אט די דאזיגע דערפינדונג איז אים געווארן זייער גוט און ער האט אנגעהויבן שרייבן דראמעס. איך האב אויך געמאכט א דערפינדונג, כ'האב געמאכט א דערפינדונג אז פאעזיע איז אייגנטליך ליטעראטור, ס'איז נישט אנדערש ווי ליטעראטור און ס'האט די זעלביגע רעגולאציעס ווי ליטעראטור, ס'ווערט רעגולירט